ג' חלקים משיחת אור לז' מרחשוון תשמ"ו. ס'דאך איצטער הייבט זיך דאך אן ז' מרחשוון וואס ווי גערעדט שוין בארוכה און שוין אויכעט אפגעדרוקט דאס וואס מ'האט גערעדט בשנים שעברו איז זיך אין דערויף דער אלטער רבי מבאר אין שלחן ערוך שלו. אין הלכות תפילה אז דאס איז דער טאג וואס האחרון שבישראל וואס האט עולה לרגל געווען האט חוזר געווען למקום ישובו אפילו אט דער וואס האט געלעבט אלס אן אחרון אויפן גבול. הכי רחוק אין ארץ ישראל, הכי רחוק פון ירושלים, וואו מען האט וואוהין מען האט עולה לרגל געווען, האט עס געדארפט נעמען ט"ו יום פֿופֿצן טעג, און דורכגיין פֿופֿצן טעג זינט מען איז ארויס פון ירושלים, האט זיך דאס געענדיגט ו' חשוון און ז' חשוון איז שוין יעדער געווען תחת גפנו ותחת תאנתו. וויבאלד ער איז שוין נישט געווען בדרך וואס דעמאלט האט מען געבעטן אנגעהויבן שאלת הגשמים, ותן טל ומטר לברכה, דערפאר וואס ס'וועט אים ניט מבלבל זיין בהליכתו בדרך. און דא קומט גלייך ארויס נאכאמאל די הדגשה פון אחדות ישראל, וואס דאס נאך מערער פון אהבת ישראל, ביז אין א ענין וואס איז פארבונדן מיט בקשת צרכיו, ווי דער אלטער רבי אליין איז מסביר, שאלת גשמים איז דאס בקשת צרכיו, נישט קיין ענין פון איסור והיתר. במילא דארף מען זען אין וואס איז דא בקשת צרכים און וואס באשטיין זיין צרכים אין דעם מקום און אין דעם זמן וואו ער געפינט זיך. אויב מען גייט ניט נאך א יחיד דארף מען אבער גיין אחר הרבים. אף על פי כן איז דא מודגש דער ענין פון אחדות ישראל, וואס דאס איז אויכעט פארבונדן מיט'ן טעם כמוזכר לעיל אז יגיע אחרון אין ארץ ישראל גופא, ביז דעם קצה הכי רחוק אין גבול ארץ ישראל פון בית המקדש, איז דא אויכעט מודגש אז אף על פי וואס ער האט יוצא געווען מירושלים ובית המקדש, און מען איז זיך פאנאנדער געגאנגען אין די ארבע רוחות פון ירושלים, ס'איז געווען אזוינע וואס זענען געגאנגען אין איין ריכטונג, א צווייטע ריכטונג, א דריטע ריכטונג און א פערטע ריכטונג. און אט א די אלע ווערן נתאחד ביז אין תפילה בפועל, אין זייער תפילת מעריב פון ז' חשוון שטייט עס בגלוי אז מען באווארנט אן אחרון שבישראל, און מען באווארנט אים ניט אין אן ענין וואס דאס איז א חיוני און ס'איז פיקוח נפש ממש, כדי ער זאל האבן א לייכטן גיין אין וועג. און זאל ניט דורכגענעצט ווערן, אָט דער, וואָס לעבט דער אחרון שביישוב ארץ ישראל, איז אלע יידן אין גאנץ ארץ ישראל, אָנהייבנדיק פון די יידן, וואָס לעבן אין ירושלים, און די, וואָס לעבן אויף אַ גבול, אָבער אין גבול הקרוב, וואַרטן ביז וואַנעט אָט דער, וואָס אחרון שבישראל, וועט באַוואָרנט ווערן, ניט נאָר אין ענינים פון פיקוח נפש ממש, אדער הכרח גמור כדי נישט דורכגענעצט ווערן בהליכתו בדרך, אפילו נישט דעם לעצטן טאג ווען ער גייט אין וועג, און אויף דערויף ווארטן מיט זייער תפילה אויף בקשת צרכיו ממש. ווי ער איז מאריך אין שולחן ערוך אז אין ארץ ישראל דארף מען האבן די גשמים כדי זיין שדה און זיין כרם וואס געפינט זיך נישט אויף גבול פרת, אויף נהר פרת, נאר געפינט זיך אין א נאנטן ארט זאל געבן תבואה ופירות בשדה ובכרם כל אחד ואחד זיין תבואה און זיינע פירות האלט ער אויף בעטן פאר זיך. דברים וואס לחם לבב אנוש יסעד, ער דארף האבן דעם לחם פון זיין שדה וואס געפינט זיך בסמיכות מקום צו ירושלים, און כדי דער לחם זאל ער באקומען בעתו בזמן אז ס'וועט אויסוואקסן און זאל זיין אין אן אופן פון געזונט גאנצן לחם לחם וואס דעמאלט דער לחם לבב אנוש יסעד כדרוש. זאגט ער זיך אפ פון בעטן אט א די צרכים, כדי דער לעצטער שבישראל זאל האבן א לייכטן וועג און זאל קומען לתחת גפנו ותחת תאנתו. דערביי בלייבט נאך אבער אלס א מאמר המוסגר די קשיא הכי פשוטה, וויבאלד אז מ'זאגט אז בקשת צרכיו איז דאס א מצוות עשה מן התורה, און ס'איז א מצוות עשה ונשמרתם מאד לנפשותיכם אויף ניט מצער זיין דעם גוף, איז ווי מעג מען דאס זיך איינהאלטן פון בעטן גשמים פאר די שדות וכרמים וואס זיי זענען בסמיכות אין ירושלים כדי צו באווארענען אן אחרון שבישראל. דאס קומט דאך אויס אז דערויף איז א דבר ודאי, ביי אים איז דאס א צער. דאס איז ודאי. ווי ער זאגט אליין אין שלחן ערוך, ס'איז א דבר ודאי אז די שדות דארפן האבן די גשמים, כדי במשך הזמן זאלן זיי האבן לחם לאכול, ועל דרך זה בנוגע צו די כרמים. דערנאך ווערט אריין א ספק וואס טוט זיך מיטן אחרון שבישראל, ס'קאן גאר זיין אז דער אחרון שבישראל האט גארניט עולה רגל געווען קאן גאר זיין מי שאין לו קרקע אינו עולה לרגל מיט נאך כמה גדרים פארוואס מען איז נישט עולה לרגל על פי תורה איז מען גאר פטור דאס טון דאס איז אבער א דבר ודאי דאס איז צרכיו. און ווי ער זאגט אין דער זעלבער הלכה אין שלחן ערוך, און ס'איז א מצות עשה מן התורה, ער זאל דאס בעטן. דערנאך זאגט מען, ניין, נישט נאר ער דארף נישט בעטן, ער טאר גאר נישט בעטן, ס'ווערט א גאנצע שאלה אויב ער האט געבעטן שלא בזמנו גשמים, צי איז ער יוצא מיט די תפילה אדער דארף דאס באווארענען אדער משלים זיין וכו' וכו'. וואס לכאו' דארף זיך עס האבן א הסברה אין הלכה, טאקע אהבת ישראל און אחדות ישראל וכל הענינים, אבער אויף דוחה זיין א מצות עשה מן התורה דארף מען האבן א מצות עשה, א דבר ברור מיט א דבר הלכה און אפגעפסקנט אין שלחן ערוך וכו', וואו שטייט עס אין שלחן ערוך? מוז מען זאגן דער ביאור בזה. אַז וויבאַלד אַז ער איז דורכגענומען מיט אהבת ישראל און אחדות ישראל כדרוש, קאָן ניט זיין אַז דאָס זאָל זיין צרכיו אַז אים זאָל איינגיין רחמנא ליצלן דאָס וואָס עס רעגנט אין זיין פעלד און דערפון וועט ער האָבן לחם, בשעת דעם פאַלט איהם אַ ספק אַז אפשר דערויף איז דורכגענעצט געוואָרן אַן אחרון שבישראל מן חודש חשוון בשישי בשחשוון. און וויבאלד אז דאס ווערט אויס צרכיו, איז נישט דא דער גאנצער ענין פון מצוות עשה, וואס אויף דערויף האט מען געגעבן א אידן בעלעבאטישקייט, צי ער זאל פילן די אז ער דארף אז דאס איז צרכים שלו אדער נישט פילן, אויף דערויף איז ער בעלעבאס, מצער זיין דעם גוף טאר ער נישט, דער גוף בשישי בחשוון האט סיי ווי סיי נישט דעם לחם. ער ווייסט אז ער וועט עס האבן בשעת ס'וועט איצטער גיין גשם דערנאך וועט גיין א צווייטער גשם וכו' איז דערנאך לאחרי חדשים וועט אויסוואקסן די לחם במילא איז עס אן ענין שבשכל ובהסברה וברגש הלב פסק'נט אפ תורה אלס א דבר ברור אז וויבאלד אז א איד איז זיך דערוויסן אז ס'דא אן אחרון שבישראל וואס קען זיין ער האט עולה רגל געווען און קאָן זײַן, אַז ער איז געגאַנגען על דרך הרגיל, און קאָן זײַן, אַז ער האָט אַ שׂדה וכרם וכו' וכו'. איז אַ ספֿק, קען ער דורכגענעצט װערן, װערט בײַ אים בטל די צורך, װערט בײַ אים בטל דער גאַנצער רצון און די גאַנצע מחשבֿה, אַז ער װיל אַז בײַ אים זאָל רעגענען אין זײַן שׂדה און אין זײַן כּרם, װאָס דאָס איז על-פּי הלכה?